בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות דף קיף ח, מעבר לדף קיף ז עמוד ב אונטן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, מי שהלך למדינת הים, איינער וואס איז אוועק געפארן למדינת הים, ער האט נישט איבער געלאזט מזונות פארן פרוי, ועמד אחד ופירנס את אשתו, איז געקומען א איד א שיינע איד א גביר, און ער האט מפרנס געווען דעם מענטש'ס פרוי, ווייל דער מענטש האט נישט איבער געלאזט קיין געלט, איז די שאלה איז יעצט אז די מאן קומט צוריק, צו די מאן דארף צוריק צאלן פאר דעם גביר פאר דעם שיינעם איד, חנן אומר, חנן זאגט, איבד את מעותיו. ער האט דערלייגט זיין געלט, פשט, דער מאן דארף נישט באצאלן פאר דער שיינע איד די געלט וואס ער האט געצאלט מזונות. נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו, בני כהנים גדולים האבן זיך געקריגט אויף חנן, און זיי האבן געזאגט ניין, ישבע כמה הוציא ויטול, דער גביר דארף שווערן וויפיל ער האט געצאלט, און דער מאן דארף אים צוריק באצאלן. אמר ר' דוסא בן הרכינס כדבריהם, ר' דוסא בן הרכינס האט אויך געזאגט ווי די בני כהנים גדולים, אמר ר' יוחנן בן זכאי, ר' יוחנן בן זכאי האט אבער געזאגט, יפה אמר חנן, אז חנן האט גוט געזאגט, פשט אז מען דארף נישט צוריק צאלן פארוואס, ווייל הניח מעותיו על קרן הצבי, דער גביר האט געלייגט זיין געלט אויף די קרן אויף די הארן פון א הערש, פשט אזוי ווי ווען א מענטש לייגט עפעס אויף א הערש איז האט ער עס פארלוירן, דער הערש קען אפפיצן ווען ער וויל, די זעלבע זאך דא, ער דערלייגט זיין געלט, ער קריגט נישט צוריק זיין געלט, יעצט דרך אגב, רש"י רעדט אויס אז פארשטייט זיך ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער גביר ווען ער האט געגעבן פאר די פרוי די מזונות, האט ער עס נישט געגעבן בתורת הלוואה, ווייל טאמער ער געט עס איר בתורת הלוואה, איז אוודאי די פרוי דארף אים צוריק צאלן, און שפעטער די פרוי וועט קענען תובע זיין פון די מאן די מאן זאל איר צוריק צאלן, נאר דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער גביר האט געגעבן פאר די פרוי געלט נישט בתורת הלוואה, ער האט סתם געגעבן, ער האט רחמנות געהאט אויף איר, ער האט איר געגעבן מזונות, איז די שאלה איז צו ער קען יעצט גיין צו די מאן צוריק באקומען די געלט, איז דאס איז די מחלוקת צווישן חנן און די בני כהנים גדולים. יעצט אזוי, וואס איז די יסוד המחלוקת פון די צוויי שיטות און וואס קריגן זיי זיך? איז די מחלוקת איז אזוי, לאמיר אנכאפן א משל א מלווה מיט א לווה, לאמיר זאגן ראובן האט פארבארגט געלט פאר שמעון, ראובן איז די מלווה, שמעון איז די לווה, ער האט געבארגט פון אים טויזנט דאלער, שמעון איז שולדיג פאר ראובן א טויזנטער. גייט יעצט א גביר, לאמיר אים רופן משה, משה זעט שמעון מוטשעט זיך צו צאלן די חוב, ער מחליט ווייסט וואס, ער גייט צו צו ראובן, ער זאגט פאר ראובן, נא דיר די טויזנט דאלער, לאז אפ שמעון. איז די שאלה איז, פאר וועם האט ער דא געגעבן די טויזנטער? פאר שמעון צו פאר ראובן. פון איין זייט קען מען זאגן אז ער האט עס געגעבן פאר שמעון, שמעון איז געווען שולדיג טויזנט דאלער, יעצט האט ער געגעבן די טויזנטער פאר שמעון, ער האט עס נישט געגעבן דירעקט פאר שמעון, ער האט עס געגעבן פאר ראובן, אבער ס'איז כאילו ער האט עס געגעבן פאר שמעון, שמעון איז מער נישט שולדיג, דאס איז איין וועג ווי מ'קען עס אנקוקן, אדער א צווייטע וועג ווי מ'קען עס אנקוקן איז ניין, ער האט עס געגעבן פאר ראובן, ראובן האט געהאט א לאך אין טאש, א טויזנטער, ער האט אנגעפילט די לאך, פער צופאל האט שמעון הנאה פון דעם, ווייל יעצט, ביז היינט, איז יעדע נאכט האט ראובן אנגערופן שמעון, גיב מיר צוריק די געלט, גיב מיר צוריק די געלט, ביסט מיר שולדיג געלט, ער איז אים נאכגעלאפן און האט געפגר'ט, דאס האט זיך געענדיגט, ראובן גייט מער נישט נאכלויפן שמעון, איז שמעון גייט אוודאי הנאה האבן פון דעם, אבער די טויזנטער האט ער נישט געגעבן פאר שמעון, ער האט עס געגעבן פאר ראובן, וואס פער צופאל האט שמעון א הנאה. דאס איז בעצם די יסוד המחלוקת דא צווישן חנן און די בני כהנים גדולים, וויאזוי? ווייל די בני כהנים גדולים האלטן ווי די ערשטע צד, אז ווען משה געבט געלט, פאר ראובן איז כאילו ער האט געגעבן פאר שמעון, און ממילא דא אויך, די פרוי איז א בחינה פון ראובן, און די מאן איז א בחינה פון שמעון, ווייל די מאן איז שולדיג מזונות פאר די פרוי אזוי ווי שמעון איז געווען שולדיג געלט פאר ראובן, גייט דא א גביר וועט מען אים רופן משה, משה געבט מזונות פאר די פרוי, זאגן די בני כהנים גדולים, ס'איז כאילו משה האט דא פארבארגט געלט פארן מאן, ווייל ער האט דאך עס געגעבן פאר די מאן בעצם, די מאן איז די וואס איז געווען שולדיג דא די מזונות, משה האט זיך אריינגעמישט, איז כאילו ער האט עס געגעבן פאר די מאן, דארף די מאן צוריק צאלן די געלט, אזוי זאגן די בני כהנים גדולים, חנן זאגט ניין, חנן זאגט ווי די צווייטע צד, אז ווען משה געט געלט פאר ראובן האט עס נישט קיין שייכות צו שמעון, נאר ראובן האט געהאט א לאך פון טויזנט דאלער, משה האט אנגעפילט די לאך, אבער עס איז נישט געגאנגען דורך שמעון, די זעלבע זאך דא, ווען משה אונזער גביר געט געלט פאר די פרוי, געט מזונות פאר די פרוי, איז נישט פשט ער האט עפעס געגעבן דא פארן מאן, אז ער האט געצאלט די מאן'ס חוב, ניין! די פרוי האט געהאט א לאך, משה האט עס אנגעפילט, די פרוי האט נישט געהאט קיין געלט, משה האט עס געגעבן, אבער יעצט ווען די מאן קומט צוריק און משה קומט צו די מאן און משה זאגט פאר די מאן צאל מיך צוריק, זאגט די מאן איך קען דיר נישט, דו האסט מיר גארנישט געגעבן און איך בין דיר גארנישט שולדיג, יעצט אוודאי בעצם די מאן האט זייער הנאה פון משה, ווייל ווי נישט ווי ווען נישט משה וואלט די ווייב געמוטשעט און געפגר'ט אז ער איז איר שולדיג געלט און ער איז איר שולדיג מזונות, יעצט נישט יעצט איז זי צופרידן, אבער ווי נישט ווי, משה האט גארנישט געגעבן פארן מאן, און ממילא זאגט די מאן פאר משה, כ'האב זייער הנאה פון דיינע מעשים, אבער איך בין דיר גארנישט שולדיג. זאגט די הייליגע גמרא יעצט, תנן התם, מיר האבן געלערנט אין א משנה אין נדרים, המודר הנאה מחבירו, טאמער איינער איז א מודר הנאה פון זיין חבר, ס'טייטש לאמיר זאגן ראובן האט געמאכט א נדר אז ער אסר'ט שמעון צו הנאה האבן פון אים, שמעון קען נישט יעצט הנאה האבן פון ראובן, איז פון דעסט וועגן זאגט די משנה, שוקל לו את שקלו, מיר האבן שוין געזען אז ס'דא א מצוה יעדע יאהר דארף יעדער פון כלל ישראל געבן א מחצית השקל פארן בית המקדש, איז זאגט די משנה אפילו טאקע שמעון טאר נישט הנאה האבן פון ראובן, אבער ראובן קען געבן א מחצית השקל פאר שמעון וועגן, פאר שמעון'ס וועגן, באלד וועט מען זען פארוואס, און די זעלבע זאך ופורע את חובו, טאמער שמעון איז שולדיג געלט פאר איינעם, קען ראובן פורע זיין שמעון'ס חוב, און די זעלבע זאך ומחזיר לו אבידתו, אבידתו טאמער שמעון האט האט פארלוירן עפעס אן אבידה, קען ראובן עס צוריק געבן צו איהם טאמער ראובן האט עס געטראפן, אבער ובמקום שנוטלין שכר תיפול הנאה להקדש, ס'טייטש ס'איז געווען געגנטער וואס דארט פאר השבת אבידה האט מען געצאלט א שכר, איז. דא קען מען נישט צאלן שכר, ווי רשי זאגט, עס רעדט זיך ביי אן אופן וואס ביידע זענען מודר הנאה פון ביידע, ס'הייסט אז לאמיר זאגן, נישט נאר ראובן האט מדיר געווען שמעון מהנאה, נאר שמעון האט אויך מדיר געווען ראובן, נישט ראובן קען הנאה האבן פון שמעון, און נישט שמעון פון ראובן, איז יעצט טרעפט ראובן שמעון'ס אבידה, ער טראגט אים עס צוריק, און דאס איז א פלאץ וואס מען צאלט שכר, ווען איינער טרעפט אבידה קען נישט יעצט שמעון צאלן שכר פאר ראובן, ווייל ראובן טאר נישט נהנה זיין פון אים, איז די שכר דארף מען געבן פאר הקדש, דאס איז א זייטיגע דין. יעצט אזוי, זאגט די גמרא, בשלמא שוקל לו את שקלו, מצוה קעביד, פשט, מ'דארף פארשטיין, טאמער שמעון טאר נישט הנאה האבן פון ראובן, איז וויאזוי קען ראובן געבן א מחצית השקל פאר שמעון'ס וועגן? איז זאגט די גמרא, דאס קען מען נאך פארשטיין, פארוואס? ווייל ווען ראובן איז שוקל די מחצית השקל פאר שמעון, טוט ער א מצוה, און ווי רשי איז מסביר, אז אונז האבן שוין געזען וויאזוי ארבעט די מחצית השקל, מ'נעמט מחצית השקל, גאנץ כלל ישראל, יעדער איינער נעמט א מחצית השקל, שיקט עס אין בית המקדש, די גאנצע געלט גייט אריין אינעם לשכה, פון די לשכה מאכט מען תרומת הלשכה, מ'נעמט אזעלכע דריי פושקעס, און מ'איז תורם די לשכה, און פון די תרומת הלשכה קויפט מען קרבנות. יעצט בעצם שטעלט זיך די קשיא, וויאזוי קען מען נוצן געלט פון די תרומת הלשכה צו קויפן קרבנות, וואס איז מיט אלע אנדערע געלט וואס איז געבליבן אין די לשכה? ס'איז דא טויזענטע אידן וואס זייער מחצית השקל איז געבליבן אין די לשכה, וואס זיי וועלן נישט האבן א חלק אין די קרבנות. נאר וואס דען, ווי מ'וועט שוין זעהן אין א ברייתא, אז ס'ארבעט טאקע נישט אזוי, נאר וואס דען, בשעת וואס מ'איז תורם די לשכה, איז מען תורם אפילו פאר אלע אידן וואס זייער געלט ליגט נישט אין די תרומת הלשכה, און נישט נאר דאס, מ'איז אויך תורם פאר אלע אידן וואס האבן נאכנישט תורם געווען, וואס האבן נאכנישט געגעבן קיין מחצית השקל, און מ'איז אויך תורם פאר אלע אידן וואס גייען נישט געבן קיין מחצית השקל. לאמיר זען אינעווייניג דתנן, אזוי האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, תורמין על האבוד, ווען מ'נעמט אראפ די תרומת הלשכה, האט מען אויך אינזינען די אלע אידן וואס זייער מחצית השקל'ס איז פארלוירן געווארן אויפן וועג, ועל הגבוי, און פאר די אלע אידן וואס מען האט שוין גובה געווען זייער מחצית השקל אבער עס איז נאך נישט אנגעקומען אין בית המקדש, ועל העתיד לגבות, און פאר אלע אידן וואס מען האט נאך ניטאמאל גובה געווען זייער מחצית השקל, עס איז נאך אפילו נישט אויפן וועג, און ווי רשי זאגט, אפילו די אידן וואס גייען נישט צום סוף געבן א מחצית השקל, יעדער איינער האט א חלק אין די קרבנות, און ממילא ווען ראובן געבט א מחצית השקל פאר שמעון'ס וועגן, איז ער אים נישט מקנה דא א חלק אין די קרבנות, ער איז אים נישט מהנה דא מיט א חלק אין די קרבנות, ווייל דאס וואלט ער סיי ווי סיי געהאט. און נאך מער, די מצוה פון מחצית השקל איז ער אים אויך נישט מזכה, ווייל ווער האט די מצוה, ווען ראובן געבט א מחצית השקל פאר שמעונ'ס וועגן, ווער האט די מצוה? ראובן, אפילו נישט שמעון, און ממילא פאר דעם פארשטייט מען אז אפילו שמעון טאר נישט נהנה זיין פון ראובן, ווען ראובן איז אים תורם די מחצית השקל האט ער אים גארנישט געגעבן, נישט די חלק אין די קרבנות, ווייל נישט דאס מאכט אז ער זאל האבן א חלק אין די קרבנות, אויך נישט די מצוה, און ממילא ראובן האט דא סך הכל א איבעריגע מצוה, מעג ער עס אוודאי טון. די זעלבע זאך און מחזיר לו אבידתו נמי, מצוה קעביד, ווען ראובן טרעפט אן אבידה פאר שמעון און ער געט עס צוריק צו שמעון, איז נישט פשט ער האט דא מהנה געווען שמעון, ווייל ראובן טוט דא א מצוה, די מצוה פון השבת אבידה, און ווי די מפרשים זענען מסביר, אז קודם כל, דער חפץ באלאנגט דאך שוין פאר שמעון, ס'איז נישט כאילו ער האט אים געגעבן דא א נייע חפץ, דער חפץ האט באלאנגט פאר שמעון, איי ס'איז דא דא א שטיקל טרחה, ער האט עס געטראפן און ער טראגט עס צוריק צו שמעון, די טרחה טוט ער נישט פאר שמעונ'ס וועגן, ער טוט עס ווייל ס'איז א מצוה אין די תורה צו מאכן השבת אבידה, און ממילא ווייטער, אפילו שמעון טאר נישט נהנה זיין פון ראובן, פון דעסטוועגן ראובן קען אים צוריק טראגן זיין אבידה, ווייל דאס הייסט נישט ער האט אים מהנה געווען, נאר וואס דען, אלא פורע לו את חובו, די דריטע זאך, אז ראובן קען פורע זיין א חוב פון שמעון, דאס דארף מען פארשטיין, הא קמשתרשי ליה, ווי נישט ווי, ער האט הנאה, ער איז מרוויח פון דעם אז ער צאלט אים אפ זיין חוב, אז ראובן צאלט אפ זיין חוב, און וויאזוי מעג ראובן אפצאלן שמעון'ס א חוב? ענטפערט די גמרא, אמר רב אושעיא, הא מני חנן היא, דאמר איבד את מעותיו, זאגט רב אושעיא, דאס גייט כשיטת חנן, וואס חנן זאגט טאקע איבד את מעותיו און אזוי ווי מען האט געשמועסט. חנן איז דער וואס האלט אז ווען איינער צאלט אפ יענעמס א חוב איז נישט פשט אז ער געבט עפעס פאר יענעם נאר ער געבט עפעס פארן בעל חוב, דא אויך ווען ראובן גייט און ער צאלט אפ שמעון'ס חוב איז נישט פשט ער האט עפעס געגעבן פאר שמעון, ער האט עפעס געגעבן פאר דעם מענטש וואס שמעון איז יענעם שולדיג געלט פארן בעל חוב און ממילא הייסט נישט ער האט אים מהנה געווען איז פאר דעם מעג ער דאס טון, ורבא אמר, רבא ענטפערט אן אנדערע תירוץ, זאגט רבא אפילו תימא רבנן, מען קען אויך איינזעצן די משנה כשיטת חכמים, איי ווי קען מען איינזעצן די משנה כשיטת חכמים, חכמים זאגן דאך, אז ווען ראובן צאלט אפ שמעון'ס חוב איז כאילו ער האט עפעס געגעבן צו שמעון, איז פשט ער האט אים יא מהנה געווען, איז ווי אזוי מעג ער דאס טון, שמעון טאר נישט נהנה זיין פון ראובן, זאגט רבא, הכא במאי עסקינן, שלוה על מנת שלא לפרוע, דא רעדט זיך אז ווען שמעון האט געבארגט די געלט, די ארגינעלע חוב, האט ער זיך אויסגענומען אז ס'איז נישט דא קיין תאריך, נישט דא קיין דעיט, קיין צייט, ווען ער דארף עס צוריק צאלן, ווען ער העט וועלן, העט ער עס צוריק צאלן, קומט אויס, אז דער בעל חוב לויפט אים נישט נאך, ווייל דער בעל חוב קען אים נישט נאכלויפן, שמעון העט מחליט זיין ווען ער וויל עס צוריק צאלן, איז ממילא יעצט אז ראובן איז געגאנגען און ער האט אפגעצאלט שמעון'ס חוב, זאגט שמעון פאר ראובן האסט מיך גארנישט מרוויח געווען, ווייל איך האב סיי ווי סיי ס'האט מיר נישט געברענט צוריק צו צאלן, ווייל יענער איז מיר נישט נאכגעלאפן, איז פאר דעם זאגט רבא אפילו לויט די חכמים, וואס די חכמים האלטן אז ווען ראובן צאלט צוריק שמעון'ס חוב געט ער עפעס פאר שמעון, דאס איז נאר ווען ער געט טאקע עפעס פאר שמעון, ווען שמעון האט א בעל חוב וואס לויפט אים נאך, אבער דא אז שמעון האט נישט קיין בעל חוב וואס לויפט אים נאך, זאגט שמעון פאר ראובן האסט מיר גארנישט געגעבן, פרעגט אונז די גמרא, בשלמא רבא לא אמר כרב אושעיא גאנץ גוט רבא האט נישט געוואלט ענטפערן רב אושעיא'ס תירוץ אז די משנה גייט כשיטת חנן, ווייל דמוקים לה כרבנן, ער האט געוואלט איינזעצן די משנה ווי די חכמים ווי א רבים, אלא רב אושעיא, מאי טעמא לא אמר כרבא, אבער פארוואס זאגט נישט רב אושעיא ווי רבא'ס תירוץ אז די משנה קען אויך גיין כשיטת חכמים, און ס'רעדט זיך ביי א חוב וואס מ'מוז קיינמאל נישט צוריק צאלן וואס מ'קען צוריק צאלן ווען מ'וויל, ענטפערט די גמרא, אמר לך רב אושעיא ווייל רב אושעיא קען ענטפערן, נהי דהנאה לית ליה, כיסופא מי לית ליה, התם נמי אית ליה הנאה בההיא הנאה דמיכסיף מיניה, פשט אזוי, אין הכי נמי, שמעון האט זיך אויסגענומען מיט זיין בעל חוב אז ער מוז אים נישט צוריק צאלן ער קען אים צוריק צאלן ווען ער וויל, אבער ווי נישט ווי ער שעמט זיך פון זיין בעל חוב, ער שעמט זיך פון זיין מלווה, און ממילא אז ער האט א בושה און יעצט גייט ראובן און צאלט, צוריק די חוב איז ווייטער פשט האט ער עפעס געגעבן פאר שמעון ער האט אים געראטעוועט פון די בושה און פאר דעם זאגט ר' אושעיא מען קען נישט איינזעצן די משנה נדרים כשיטת חכמים נאר וואס דען מען וועט מוזן איינזעצן כשיטת חנן וואס חנן האלט סתם אזוי אז ווען ראובן צאלט אפ שמעון'ס חוב איז פשט ער האט גארנישט געגעבן פאר שמעון ער האט געגעבן פארן בעל חוב ס'האט נישט קיין שייכות מיט שמעון. זאגט די הייליגע משנה ווייטער איז אזוי די פרק האט זיך דאך אנגעהויבן שני דייני גזירות היו בירושלים אדמון מיט חנן חנן האט געזאגט צוויי מימרות אדמון זיבן די צוויי פון חנן האבן מיר שוין געזען זאגט יעצט די משנה אדמון אומר שבעה, און די משנה הייבט אן, מי שמת והניח בנים ובנות, איינער וואס איז געשטארבן האט איבערגעלאזט זינען מיט טעכטער, איז אזוי, בזמן שהנכסים מרובים, טאמער איז דא אסאך געלט, באלד וועט מען זען וואס מיינט ווייניג געלט וועט מען שוין אליין פארשטיין וואס מיינט אסאך, אבער אז ס'דא אסאך געלט, דעמאלטס הבנים יורשים, והבנות ניזונות, די זינען קריגן די ירושה, און די טעכטער, וואס טייטש זייערע שוועסטערס, דארף מען אויסהאלטן, מען דארף זיי געבן מזונות, ובנכסים מועטים, טאמער איז אבער נאר דא ווייניג געלט, און רש"י וואס מיינט ווייניג געלט? ס'טייטש אז ס'איז נישט דא גענוג געלט צו מפרנס זיין די קינדער די זינים מיט די טעכטער א גאנצע יאר, איז יעצט ווייסט מען שוין וואס מיינט מרובה, מרובה מיינט אז ס'דא מער פון דעם, עכ"פ טאמער ס'איז דא ווייניג געלט, דעמאלטס הבנות יזונו והבנים יחזרו על הפתחים, נעמט מען די געלט און מען געט עס פאר די טעכטער, נישט פשט די זינים קענען עס נעמען אלס ירושה און טיילן מזונות פאר די שוועסטערס, ניין, די גאנצע זאך גייט מזונות פאר די מיידלעך, און די יונגלעך טאמער ס'איז נישט דא גענוג פאר זיי, וועלן זיי גיין נאך געלט, זיי דארפן גיין נאך צדקה. אדמון אומר, אדמון קריגט זיך. און אדמון זאגט בשביל שאני זכר הפסדתי, ווייל איך בין א זכר האב איך דערלייגט, פשט, אדמון האלט אז מען נעמט די גאנצע געלט און מען צוטיילט עס גלייך אויף גלייך די זין מיט די טעכטער, פשט די זין קריגן אויך מזונות, נישט די זין דארפן דא דערלייגן און גיין נאך געלט, אמר רבן גמליאל, האט רבן גמליאל געזאגט רואה אני את דברי אדמון, איך האלט טאקע אז אדמון איז גערעכט, זאגט די הייליגע גמרא, מאי קאמר וואס האט אדמון געמיינט צו זאגן מיט דעם ווען ער האט געזאגט בשביל שאני זכר הפסדתי, און ווי רש"י איז מסביר אז בשביל שאני זכר הפסדתי איז פשט אז דער זכר זאגט אז איך האב דא א גרעסערע כח ווי די נקבה און מילא קענסטו נישט זאגן אז איך האב דערלייגט, און וואסערע כח האט דער זכר מער ווי די נקבה? אמר אביי, ענטפערט אביי הכי קאמר, בשביל שאני זכר וראוי לעסוק בתורה הפסדתי, איך בין א זכר וואס איך בין ראוי לעסוק בתורה איך לערן תורה, איז מיין זכות גרעסער, אמר ליה רבא, האט רבא געענטפערט צו אביי, מאן דעסיק בתורה הוא דירית, מאן דלא עסיק בתורה לא ירית, נאר א זון א יונגעל וואס לערנט תורה ער ירשנ'ט איינער וואס נישט נישט ווי קענסטו עס תולה זיין אין תורה נישט יעדע יונגעל לערנט קען נישט זיין דאס איז פשט געווען פון די ווערטער פון אדמון נאר וואס דען אלא אמר רבא הכי קאמר בשביל שאני זכר וראוי לירש בנכסים מרובים הפסדתי בנכסים מועטין פשט זעסט דאך אז ביי נכסים מרובים ירשנ'ט די זון און נישט די טעכטער איז ווייל ס'איז דא נכסים מועטין יעצט קריגט די זון גארנישט? אוודאי קען נישט זיין אזא זאך זאגט אדמון, נאר וואס דען, מען צוטיילט עס גלייך אויף גלייך די זין מיט די טעכטער, יעדער קריגט מזונות. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, די נעקסטע הוראה פון אדמון, וואס דאס האט נישט קיין שייכות מער מיט אונזער מסכת מיט כתובות, עס איז נאר נאך א זאך וואס אדמון האט געזאגט, זאגט די משנה, הטוען את חברו כדי שמן, פשט ראובן גייט צו שמעון, ראובן זאגט פאר שמעון, איך האב מפקיד געווען ביי דיר לאמיר זאגן צען קריגלעך כדי שמן, קריגלעך פון אויל, והודה בקנקנים, זאגט שמעון צוריק צו ראובן, איך ווייס נישט וואס דו רעדסט, קריגלעך האסטו מיר טאקע געגעבן, האסט מפקיד געווען ביי מיר, אבער אן קיין אויל, ס'איז נישט געווען קיין אויל אין דעם, איז אדמון אומר, זאגט אדמון, הואיל והודה במקצת הטענה, ישבע, דאס הייסט א מודה במקצת זאגט אדמון, ס'איז דאך א דין אז ווען איינער איז מודה במקצת ס'טייטש ווען איינער איז תובע פון איינעם לאמיר זאגן הונדערט דאלער, און יענער זאגט איך בין דיר נאר שולדיג פופציג דארף ער שווערן, דא אויך, ראובן איז תובע פון שמעון קריגלעך אויל, שמעון זאגט, קריגלעך האב איך אויל נישט, מודה במקצת דארף ער שווערן, וחכמים אומרים, חכמים זאגן ניין, אין הודאת מקצת ממין הטענה, פשט, ס'איז צוויי באזונדערע מינים, ער מאנט קריגלעך אויל, ער זאגט צוריק וועגן קריגלעך, ס'איז צוויי זאכן וואס האבן נישט קיין שייכות איינס מיטן צווייטן, און מילא זאגן די חכמים, אז מען דארף נישט שווערן, אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון, איך האלט אז אדמון איז גערעכט. זאגט די הייליגע גמרא, איז אזוי, איידער מיר זעהן די גמרא לאמיר אויסשמועסן א מחלוקת אמוראים אין מסכת שבועות, אין מסכת שבועות איז דא א מחלוקת צווישן ר' נחמן אמר שמואל און ר' חייא בר אבא, לגבי וואס, איז אזוי, אונז האבן שוין געשמועסט, מודה במקצת האבן מיר יעצט געזעהן, איז דארף שווערן, ס'טייטש אז ראובן פאדערט פון שמעון הונדערט דאלער, און שמעון זאגט איך בין דיר נאר שולדיג פופציג, דארף ער שווערן דאס הייסט א מודה במקצת. וואס איז אבער טאמער ראובן פאדערט פון שמעון חיטים מיט שעורים? ער זאגט כ'האב מפקיד געווען ביי דיר חיטים מיט שעורים, און שמעון זאגט חיטים יא שעורים נישט, איז דא קען מען עס אנקוקן צוויי וועגן, פון איין זייט קען מען זאגן, און אזוי טאקע זאגט ר' נחמן אמר שמואל, אז מען קוקט עס אן ווי איין פעקל, די גאנצע מעשה, די גאנצע טענה, די גאנצע תביעה, איז איין גרויסע פעקל, און מילא ראובן איז תובע דא חיטים מיט שעורים, ער זאגט כ'האב אריינגעלייגט ביי דיר חיטים מיט שעורים, ס'איז איין זאך, און שמעון ענטפערט חיטים יא שעורים נישט, ס'טייטש שוין מודה במקצת. דארף מען שווערן, אזוי זאגט ר' נחמן אמר שמואל. רבי חייא בר אבא אבער, ער קריגט זיך. רבי חייא בר אבא זאגט אז חיטים מיט שעורים איז נישט די זעלבע זאך, ס'איז צוויי באזונדערע זאכן. און מילא ווען ראובן זאגט פאר שמעון ביסט מיר שולדיג חיטים מיט שעורים, איז כאילו ער האט געזאגט צוויי זאכן, ער האט אים געזאגט ביסט מיר שולדיג חיטים, און אויך ביסט מיר שולדיג שעורים. יעצט וואס ענטפערט שמעון, חיטים בין איך דיר שולדיג, שעורים נישט. דאס הייסט נישט קיין מודה במקצת. דאס טייטשט אז אויף חיטים איז ער מודה אינגאנצן, און אויף שעורים איז ער א כופר הכל, וואס ביי אזא אופן זאגט רב חייא בר אבא מען דארף נישט שווערן, איז אזוי לאמיר יעצט זען די גמרא, זאגט די גמרא, שמע מינה לרבנן, ביי אונז אין משנה האט מען דאך געזען אז אדמון האט געזאגט אז ווען ראובן זאגט פאר שמעון כ'האב מפקיד געווען ביי דיר קריגלעך אויל, און שמעון זאגט קריגלעך יא אויל נישט, דארף מען שווערן, אזוי האט אדמון געזאגט, חכמים האבן געזאגט, מען דארף נישט שווערן, איז שמע מינה זאגט די גמרא געדרינגען פון דעם, לרבנן, טענו חיטין ושעורין, והודה בשעורין, פטור, לכאורה דאס איז ממש א קלאסישע דוגמא פון חיטים מיט שעורים, פארוואס? ווייל ראובן זאגט פאר שמעון, כ'האב דיר געגעבן קריגלעך מיט אויל, ס'איז צוויי באזונדערע זאכן. שמעון ענטפערט צוריק, קריגלעך יא, אויל נישט. זאגן די חכמים, מען דארף נישט שווערן ביי אזא אופן. ווער האלט אזוי? דאס איז די שיטה פון רבי חייא בר אבא, אז מען טיילט אפ, מען זאגט נישט איין גרויסע זאך. איז לימא תיהוי תיובתא דרב נחמן אמר שמואל. פון דא לכאורה איז א פירכא אויף ר' נחמן אמר שמואל, דאמר ר' נחמן אמר שמואל, טענו חטין ושעורים והודה לו באחד מהן חייב, ווייל ר' נחמן אמר שמואל זאגט ביי אזא אופן אז מ'איז יא חייב צו שווערן, ענטפערט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין פירכא אויף ר' נחמן אמר שמואל, אמר רב יהודה אמר רב, בטוענו מדה, ר' נחמן אמר שמואל קען איינזעצן אונזער משנה אז ס'רעדט זיך בטוענו מדה, פשט נישט אז ראובן זאגט פאר שמעון ביסט מיר שולדיג קריגלעך מיט אויל? ניין! ראובן זאגט פאר שמעון ביסט מיר שולדיג אויל, אן קיין קריגלעך, נאר די אויל איז אים תובע און שמעון ענטפערט צוריק צו ראובן, כ'ווייס וואס דו רעדסט, האסט מיר קיינמאל נישט געגעבן קיין אויל, האסט מיר געגעבן קריגלעך. דא איז אפילו ר' נחמן אמר שמואל אויך מודה אז דאס הייסט נישט מודה במקצת אז מ'דארף נישט שווערן, און דערפאר זאגן טאקע די חכמים אז מ'דארף נישט שווערן ביי אזא אופן, ווייל איינס האט נישט קיין שייכות צום צווייטן, ער רעדט פון אויל, און ער רעדט פון קריגלעך. פרעגט אבער די גמרא וויאזוי קענסטו אזוי איינזעצן אונזער משנה, אי הכי מאי טעמא דאדמון, פארוואס עפעס זאגט אדמון מען דארף יא שווערן ביי אזא אופן פארוואס זאל מען דארפן שווערן ראובן רעדט פון אויל און ער רעדט פון קריגלעך דאס הייסט נישט מודה במקצת אלא אמר רבא און ממילא ענפערט רבא אויף א צווייטע אופן זאגט רבא דכולי עלמא היכא דאמר ליה מלא עשרה כדי שמן יש לי בבורך שמן קטעין ליה קנקנים לא קטעין ליה פשט ווען ראובן זאגט פאר שמעון מלא עשרה כדי שמן, מלא עשרה כדי שמן מיינט, איך האב דיר מפקיד געווען אויל, נישט קריגלעך, מלא עשרה כדי מיינט וואס ליגט אין די קריגלעך, נאר אויל, און ממילא דאס איז קלאר זאגט רבא, לויט ר' נחמן אמר שמואל, טאמער ראובן זאגט פאר שמעון כ'האב דיר געגעבן אויל, און שמעון ענטפערט צוריק האסט מיר געגעבן קנקנים, דאס האט נישט איינס א שייכות מיטן צווייטן, דאס הייסט נישט מודה במקצת און מ'דארף נישט שווערן, דאס איז קלאר, די זעלבע זאך זאגט רבא, עשרה כדי שמן מלאים יש לי אצלך, שמן וקנקנים קטעין ליה, דאס איז אויך קלאר זאגט רבא, אז טאמער ראובן זאגט פאר שמעון, עשרה כדי שמן מלאים, כדי שמן מלאים מיינט כ'האב דיר געגעבן פילע קריגלעך אויל, כ'האב דיר געגעבן סיי קריגלעך און סיי אויל, איז טאמער ראובן זאגט אזא לשון פאר שמעון, און שמעון ענטפערט אים צוריק ניין האסט מיר נאר געגעבן קריגלעך אן אויל, איז אוודאי לויט ר' נחמן אמר שמואל הייסט עס א מודה במקצת און מען דארף שווערן, נאר וואס? ווי די מחלוקת צווישן אדמון און די חכמים לויט ר' נחמן אמר שמואל. כי פליגי, און פון דעם רעדט אונזער משנה, היכא דאמר ליה עשרה כדי שמן יש לי אצלך, דארט ווי ראובן זאגט פאר שמעון עשרה כדי שמן, ער זאגט נישט עשרה כדי שמן מלאים, און ער זאגט אויך נישט מלא עשרה כדי שמן, ווייל ווייטער טאמער ער וואלט געזאגט מלא עשרה כדי שמן, רעדט מען פון אויל אליין, נישט פון קריגלעך. טאמער מען זאגט עשרה כדי שמן מלאים, רעדט מען פון פילע קריגלעך, פון אויל מיט קריגלעך. די שאלה איז וואס איז טאמער מען זאגט נאר עשרה כדי שמן. איז אדמון אומר, יש בלשון הזה לשון קנקנים. אדמון זאגט אז עשרה כדי שמן איז כאילו מען האט געזאגט עשרה כדי שמן מלאים. ס'ליגט אין דעם סיי די אויל און סיי די קריגלעך. און ממילא ווען שמעון ענטפערט צוריק ניין, נאר די קריגלעך. זאגט די משנה זאגט אדמון מודה במקצת די משנה גייט כשיטת ר' נחמן אמר שמואל מודה במקצת דארף שווערן ורבנן סברי און חכמים האלטן נישט דאס איז טייטש די לשון עשרה כדי שמן מיינט אין בלשון הזה לשון קנקנים מען רעדט נישט פון קיין קריגלעך ס'איז כאילו ער וואלט געזאגט מלא עשרה כדי שמן ער האט נאר גערעדט פון די אויל און אז ראובן האט נאר גערעדט פון די אויל און שמעון האט צוריק געענטפערט וועגן די קריגלעך הייסט עס נישט קיין מודה במקצת און אז ס'הייסט נישט קיין מודה במקצת האלטן די חכמים מען דארף נישט שווערן פרעגט אבער די גמרא נאך מ'האט אזוי שיין מפרש געווען די משנה, איז קען מען לכאורה מדייק זיין פארקערט פון רב חייא בר אבא, ווייל יעצט שטימט די משנה א מחיה מיט ר' נחמן אמר שמואל, אלא נאר זאגט די גמרא, טעמא דאין בלשון הזה לשון קנקנים, הא יש בלשון הזה לשון קנקנים, חייב, דאס הייסט לכאורה קען מען מדייק זיין אז די סיבה פארוואס די חכמים זאגן ביי אונז אין משנה אז מ'דארף נישט שווערן, איז ווייל ראובן האט נישט גערעדט פון קנקנים, און שמעון האט גערעדט פון קנקנים, ראובן האט גערעדט פון אויל, שמעון האט גערעדט פון קנקנים, ביי אזא אופן דארף מען נישט שווערן. אבער ווען ראובן וואלט יא גערעדט פון קנקנים, ווען עס וואלט געלעגן אין די לשון א לשון פון קנקנים, ווען ראובן וואלט געזאגט עשרה כדי שמן מלאים יש לי אצלך, דעמאלטס וואלט אוודאי די חכמים אויך מודה געווען אז דאס הייסט א מודה במקצת, און שמעון וואלט געדארפט שווערן. אויב אזוי לימא תיהוי תיובתא דרב חייא בר אבא, איז דאך דאס א פירכא אויף רב חייא בר אבא, דאמר רב חייא בר אבא טענו חיטין ושעורים והודה לו באחד מהן פטור, ווייל רב חייא בר אבא זאגט אז ביי אזא אופן טיילט מען עס אפ, יעדע צוויי זאכן וואס האבן נישט קיין שייכות טיילט מען אפ, איז דא אויך אז אפילו נניח אז ראובן זאגט ביסט מיר שולדיג אויל מיט קריגלעך, און שמעון זאגט ניין קריגלעך יא אויל נישט, לויט רב חייא בר אבא, אויך ביי אזא אופן איז מען פטור, ווייל קריגלעך מיט אויל האבן נישט קיין שייכות, איז לכאורה פון אונזער משנה האבן מיר א פירכא אויף רב חייא בר אבא, זאגט די גמרא ניין, אמר רב שימי בר אשי, נעשה כמי שטענו רימון בקליפתו, פשט, די משנה רעדט פון קריגלעך אויל און דו ברענגסט מיך א משל פון חיטה מיט שעורים, וואס א שייכות האט איינס מיטן צווייטן? חיטין און שעורים האבן טאקע נישט קיין שייכות איינס מיטן צווייטן, איז פאר דעם טאקע זאגט רב חייא בר אבא ביי אזא ציור אז ס'הייסט נישט קיין מודה במקצת ווייל חיטין איז איין זאך און שעורים איז א אנדערע זאך, אבער קריגלעך אויל? קריגלעך אויל איז אזוי ווי רימונים וואס ליגט אין די שאלאכץ, ס'איז אלץ איין זאך, און ממילא זאגט רב שימי בר אשי אוודאי ביי אזא ציור האלט ר' חייא בר אבא אויכעט אז דאס הייסט א מודה במקצת. מתקיף לה רבינא, פרעגט אבער רבינא וואס עפעס? ס'איז נישט ריכטיג, רימון בלא קליפתו לא מינטר, רימון אן א קליפה אן א שאלאכץ קען מען נישט אויפפאסן ס ס בלייבט נישט פריש, שמן מינטר בלא קנקנים, אויל קען זיך האלטן אן קיין קריגלעך ווי א שטן קענסט אריינלייגן אין א גריב, און ממילא ביסטו נישט גערעכט, אוואדע אויל מיט קנקנים איז צוויי באזונדערע זאכן, און אוואדע עט ר' חייא בר אבא האלטן אז טאמער ראובן זאגט פאר שמעון כ'האב דיר געגעבן אויל מיט קנקנים, און שמעון ענטפערט צוריק ניין האסט מיר נאר געגעבן קנקנים, האלט ר' חייא בר אבא דאס הייסט נישט מודה במקצת, ווייל ס'איז צוויי אנדערע זאכן, איז דארף מען מסביר זיין אונזער משנה כשיטת ר' חייא בר אבא לכאורה אונזער משנה שטימט נאר מיט ר' נחמן אמר שמואל, זאגט די גמרא ניין אלא ר' חייא בר אבא קען איינזעצן די משנה אזוי, הכא במאי עסקינן, אונזער משנה רעדט זיך דאמר ליה עשרה כדי שמן יש לי אצלך, אז ראובן זאגט פאר שמעון עשרה כדי שמן יש לי אצלך, יעצט ווארט אזוי ווי מ'האט פריעד געשמועסט. טאמער ראובן זאגט פאר שמעון מלא עשרה כדי שמן, איז קלאר אז ראובן רעדט נאר פון די אויל, נישט פון די קריגלעך. ווייטער טאמער וואלט געזאגט עשרה כדי שמן מלאים, איז קלאר אז ער רעדט פון די קריגלעך מיט די אויל. דא, אז ער זאגט עשרה כדי שמן, נישט מלא עשרה כדי שמן, און נישט עשרה כדי שמן מלאים, וואס מיינט דאס, די אויל? אדער די אויל מיט די קריגלעך, איז טאקע א ספק, מען וועלט זען, דאס איז טאקע א מחלוקת, אבער וואס איידער מען גייט דא ווייטער, לאמיר טראכטן וואס געשענט יעצט אז שמעון ענטפערט ניין, אויל נישט, קריגלעך יא. לויט ר' חייא בר אבא איז קלאר אז שמעון דארף נישט שווערן, פארוואס? ווייל ר' חייא בר אבא זאגט דאך אז דאס הייסט נישט מודה במקצת, מודה במקצת איז נאר ווען מען רעדט פון די זעלבע זאך פון די זעלבע סארט מין, אז איינער זאגט הונדערט דאלער ער ענטפערט צוריק פופציג, אבער מען רעדט פון צוויי אנדערע זאכן חיטין און שעורין, אדער כדים מיט שמן, ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, זאגט ר' חייא בר אבא דאס הייסט נישט מודה במקצת. און מילא דאס גייט טאקע די גמרא יעצט אין די תירוץ טוישן, שמעון ענטפערט נישט אזוי, שמעון ענטפערט נישט פאר ראובן אז אויל נישט קריגלעך יא, ווייל אויב אזוי לויט רבי חייא בר אבא איז מען טאקע פטור פון אלעמען, נאר וואס וואס ענטפערט יא שמעון פאר ראובן? שמעון ענטפערט פאר ראובן ואמר ליה אידך, שמעון ענטפערט שמן לא היו דברים מעולם, פשט אויל האסטו מיר נישט געגעבן, און קנקנים נמי חמישה אית לך וחמשה לית לך, דו זאגסט אז דו האסט מיר געגעבן צען קריגלעך אויל, אויל נישט, און קריגלעך אויך נישט צען, נאר פינף. דא, דא איז שוין א מודה במקצת פונעם זעלבן מין, ער זאגט צען קריגלעך, און ער ענטפערט ניין, נאר פינף קריגלעך, און מילא דא דא א מחלוקת אדמון און די חכמים, אפילו לויט רב חייא בר אבא, איז אדמון אומר אדמון זאגט, יש בלשון הזה לשון קנקנים, אדמון האלט אז ווען איינער זאגט עשרה כדי שמן, איז כאילו מען זאגט עשרה כדי שמן מלאים, פשט ער רעדט אויך פון די קנקנים, ווען ראובן האט תובע געווען פון שמעון האט ער תובע געווען אויך די קנקנים, און אז שמעון האט געזאגט, ניין, נאר פינף קנקנים, איז שמעון א מודה במקצת, איז אוודאי זאגט אדמון דארף שמעון שווערן, נישט נאר דאס, די גמרא לייגט נאך צו, ומיגו דקא משתבע אקנקנים משתבע נמי אשמן, אז מען שווערט שוין אויף די קנקנים שווערט מען שוין אויך אויף די אויל על ידי גלגול, ס'דא א זאך וואס ווערט גערופן גלגול שבועה, פשט ער שווערט אויף אלעמען, מה שאין כן ורבנן סברי, חכמים האלטן ניין, אין בלשון הזה לשון קנקנים, חכמים האלטן אז ווען איינער זאגט עשרה כדי שמן יש לי אצלך איז כאילו ער וואלט געזאגט מלא עשרה כדי שמן, כאילו ראובן פאדערט נאר די אויל, און ממילא אז ראובן פאדערט נאר די אויל און שמעון ענטפערט צוריק פינף קריגלעך האט נישט שמעון א שייכות מיט ראובן, ראובן האט גערעדט פון אויל און שמעון רעדט פון קריגלעך, און מילא מה שטענו לא הודה לו, ער רעדט פון איין זאך ער רעדט פון א צווייט זאך מה שהודה לו לא טענו, איז פארדעם זאגן די חכמים טאקע אז מען דארף אינגאנצן נישט שווערן.